אוי רייסער! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ס' ז עמוד א'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די תורה זאגט אונז, א מענטש וואס ווערט טמא דארף ארויסגיין פון די מחנה. יעצט איך ווייס ס'איז דא דריי פארשידענע מחנות, ס'איז דא די מחנה שכינה, דאס איז ממש די עזרה אליינס, איך האב די מחנה לוויה, דאס איז הר הבית, שפעטער האב איך די דריטע מחנה, דאס איז מחנה ישראל, גאנץ ירושלים און יעדע פלאץ וואס איז מוקף חומה. יעצט אונז ווייסן אויכעט אז ס'איז דא דריי מדריגות פון טומאה, אונז האבן א טמא מת, אונז האבן איינעם וואס איז א זב, און אונז האבן איינעם וואס איז א מצורע. האבן געזאגט בעצם און אנגענומען פאר פשטות אזוי, איינער וואס איז א טמא מת, ער דארף נאר ארויסגיין פון מחנה שכינה, פון די עזרה, מער ווי דאס דארף ער נישט ארויסגיין, הר הבית קען ער זיך דרייען, מוקף חומה קען ער זיך דרייען, נישט קיין שום פראבלעם. די זב, וואס זיינע איז אביסל העכערע מדריגה זיין טומאה, ער מוז נישט נאר ארויסגיין פון מחנה שכינה, נאר אויך פון מחנה לוויה, ער מוז ארויסגיין פון הר הבית, אבער זיך דרייען אין ירושלים, נישט קיין שום פראבלעם. שפעטער האט מען געהאט די העכסטע מדריגה פון טומאה, דאס איז געווען די מצורע, וואס נישט נאר ער מוז ארויסגיין פון מחנה שכינה, נישט נאר ער מוז ארויסגיין פון מחנה לוויה, נאר ער מוז אויך ארויסגיין פון מחנה ישראל. דאס זענען געווען די דריי פארשידענע מדריגות וואס מ'האט געהאט ביז יעצט. איז האבן מיר געהאט דא בעצם דריי פארשידענע זאונס, האבן מיר דא מחנה שכינה, מחנה לוויה, און מחנה ישראל. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא. לאמיר אנהייבן פיר שורות פון אונטן דף סמך ז עמוד א'. פרעגט די גמרא אזוי, מאי חומריה דזב מטומאת מת, פון ווי ווייסטו, אונז האבן יעצט אנגענומען מיט א פשטות אז די טומאת מת ער די נידריגסטע מדריגה, ער מוז נאר ארויסגיין פון מחנה שכינה, און די זב איז א שטיקל העכער מדריגה, ער מוז אויך ארויסגיין פון מחנה לוויה. פרעגט די גמרא פון ווי נעמסטו דאס? פון ווי ווייסטו אז די זב איז א שטיקל א העכער מדריגה ווי דער וואס איז געווארן טמא למת? ענטפערט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, שכן טומאה יוצאה עליו מגופו, אז דו וועסט אנקוקן וואס איז די מקור הטומאה, איינער וואס האט אנגערירט א מת, די מקור הטומאה ביי אים איז אז ער האט אנגערירט א צווייטע מענטש, ער האט אנגערירט א מענטש וואס איז טמא, איז ער געווארן טמא, אבער ער אליינס האט נישט ארויסגעגעבן פון זיך א טומאה. מה שאין כן די זב, פון אים אליינס איז ארויסגעקומען א טומאה. איז פארשטייט זיך אז די טומאה קומט ממש פון דיך ארויס אליינס, איז מסתבר צו זאגן אז די טמא מת איז א שוואכערע מדריגה, ווי איינער וואס האט ארויסגעגעבן פון זיך אליינס דעם זב, און פארשטייט זיך אז די זב איז א העכערע מדריגה פון טומאה. פרעגט די גמרא אזא קשיא, אדרבה ניין, אפשר טמא מת חמור שכן טעון הזאה שלישית ורביעית, אז דו וועסט אנקוקן ווי אזוי איז זיך א מענטש מטהר, אז איך וועל אנרירן א טויטע מענטש, די וועג וואס איך בין זיך מטהר איז איך מוז האבן פרה אדומה, איך מוז גיין שפריצן אויף זיך אויפן דריטן טאג, אויפן זיבעטע טאג, אז דו קוקסט אן זב, ווי אזוי בין איך זיך מטהר דארטן, איז פשוט גיי אין מקווה. איז פרעגט די גמרא ווער זאגט דיך? פון ווי נעמסטו אן מיט אזא פשטות אז די טמא מת זיין טומאה איז א שוואכערע מדריגה? קוקן מיר נישט אויפן וועג ווי ס'איז זיך מטהר, טמא מת מוז אדורך גיין פרה אדומה, איינער וואס איז א זב דארף גארנישט טון, איז אפשר קומט אויס אז מדריגה א' איז זב, מדריגה ב' איז דער וואס איז געווארן טמא פון א מת. ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא די תורה זאגט אונז טמא, באמת אז דו קוקסט אין די פסוק שטייט צוות בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, בעצם וואלט געקענט שטיין אין פסוק אזוי, צוות בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וטמא לנפש, וואס שטייט דא די ווארט וכל? וואס קומסטו מיר צולייגן דא? איז זאגט די גמרא אזוי, וכל טמא לרבות טמא שרץ, ווען די תורה זאגט מיר וכל וויל די תורה דא עפעס צולייגן, און די תורה וויל דיר זאגן אז נישט נאר ווען דו האסט אנגערירט א מת וועסטו ווערן טמא און דו מוזט ארויסגיין פון די מחנות, אויכעט אז דו האסט אנגערירט א שרץ מוזטו אויך ארויסגיין פון די מחנות, אז דו האסט אנגערירט איינע פון די שמונה שרצים און דו ביסט יעצט טמא האסטו די זעלבע דין ווי דו האסט אנגערירט א טויטע מענטש. יעצט דאס איז קלאר וואס זב חמור מטמא שרץ, אוודאי די זב איז א העכערע מדריגה ווי די טמא שרץ, די טמא שרץ מוז דאך נישט האבן קיין פרה אדומה, און נישט נאר דאס און מאי חומריה פארוואס זאל איך זאגן זב איז מער ווי דאס, כדאמרן אזוי ווי מ'האט שוין געזאגט, ווייל די זב, זיין טומאה קומט ארויס פון זיין קערפער אליינס, מה שאין כן אז איך האב אנגערירט א שרץ, איך האב אנגערירט א טויטע מענטש, האב איך פשוט באקומען די טומאה פון א צווייטע זאך. איז פשוט צו זאגן אז מדריגת א' איז דער וואס איז געווארן טמא פון א מת אדער פון א שרץ, מדריגה ב' איז ניין דער וואס איז געווארן א זב. פרעגט די גמרא איין מינוט, אדרבה, שרץ חמור, גיי זאגן ניין, שרץ איז יא חמור מער ווי זב, פארוואס? שכן מטמא באונס, אז איך האב אנגערירט בטעות א שרץ, אוודאי וועל איך ווערן טמא. אז איך בין בטעות געווארן א זב, וואס הייסט בטעות? ס'איז געווען באונס, דו האסט געשלאפן צופיל, האסט געגעסן צופיל, האסט געטרינקען צופיל, אז דו קענסט אונז מסביר זיין פון ווי די טומאה איז געקומען, ביי זב איז דא א הלכה, באונס ווערסטו נישט קיין זב. אויב אזוי, ווייטער זאג מיר אז סיי טומאת מת, סיי טומאת שרץ איז באמת א העכערע מדריגה ווי טומאת זב. און לייג טומאת זב אלס מדריגת א' טומאה, און לייג די מת, א מענטש איז געווארן טמא פון א מת, אדער מענטש איז טמא געווארן פון א שרץ אויף מדריגה ב', און לפי דעם דארפן זיי ארויסגיין פון אנדערע מחנות. ענטפערט די גמרא ניין. אמרי איך וועל ענטפערן אזוי, כי האי גוונא זב נמי טמויי מטמא באונס, וואס אונז האבן יעצט געזאגט אז א זב באונס וועט נישט ווערן טמא איז נישט אינגאנצן אמת. די הלכה איז אוודאי, א מענטש וואס ווערט א זב, אז דו האסט איין ראי' עסטו ווערן טמא, צו ס'איז געווען באונס צו נישט, טמא עסטו ווערן. וויאזוי זאל איך זיך גיין מטהר זיין? דאס איז פשוט, דו גייסט אין מקווה, און מיט דעם וואס דו גייסט אין מקווה ביינאכט עסטו ווערן טהור. יעצט אויב האסטו געזען צוויי ראיות, יעצט טוישט זיך עס שוין. אויב ביסטו געווען א אונס, פשט דו קענסט זאגן פון וואס ס'איז געקומען, דעמאלס ביסטו טהור. אויף אזוי ווייט אז דו מוזט נישט האבן קיין שבעה נקיים. אדער אויב ס'איז געשען דריי מאל, וואס דעמאלס די הלכה וואלט געווען אז דו דארפסט ברענגען קרבנות. ווייטער אויב ס'איז געווען באונס, דעמאלס דארפסטו דאס נישט טון. אבער אוודאי, פון איין ראי', אוודאי עסטו ווערן טמא אויף אזוי ווייט און אזוי שטארק ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ. איז זאגט די גמרא די מדריגות פון אונס איז סיי ביי שרץ און סיי ביי זב די זעלבע, כדרב הונא אזוי ווי רב הונא האט געזאגט דאמר רב הונא ראי' ראשונה של זב מטמאה באונס, אוודאי די ערשטע ראי' א מענטש וואס ווערט א זב אוודאי איז דאס מטמא און אפילו באונס נישט קיין שום שאלה נישט, עסט מוזן האבן א טבילה און עסט דיך מוזן האבן די זעלבע טהרה ווי די האסט ווען די רירסט אן א שרץ, ממילא קומט אויס אז איך האב דא צוויי פארשידענע זאכן, איינס איז די טומאה קומט פון אים אליינס ער אליינס האט קאנטראקטעד די טומאה, די אנדערע איז נאר א זאך וואס איך בין טמא געווארן דורך א צווייטן, אוודאי זאג איך, מדריגה א' איז דער וואס האט באקומען די טומאה פון א צווייטע זאך, מדריגה ב' איז דער וואס האט אויסגעגעבן פון זיך אליינס די טומאה. איז האב איך יעצט א שאלה, ווער דארף אויסגיין נאר פון מחנה שכינה, אוודאי דאס מדריגה א', דער וואס איז געווארן טמא לנפש, טמא לשרץ, זיי מוזן אויסגיין נאר פון מחנה שכינה, אבער הר הבית, אדער ירושלים, אוודאי קענען זיי יא דארטן זיין. מדריגה ב', דאס די זב, ע, נישט נאר וואס ער קען נישט זיין אין מחנה שכינה, נאר מחנה לויה מוז ער אויך ארויסגיין, ווייל ער איז מדריגה ב'. זייער פיין. פרעגט די גמרא ווייטער אזוי, ומאי חומרא דמצורע מזאב, האט מען געזאגט אז די מצורע איז דאס די העכסטע מדריגה, ער אוודאי, ער מוז ארויסגיין סיי פון מחנה שכינה, סיי פון מחנה לויה, און אויך פון ירושלים אדער יעדע פלאץ וואס איז מוקף חומה. פרעגט די גמרא א מינוט, מאי חומרא דמצורע מזאב? ענטפערט די גמרא, שכן טעון פריעה פרימה, ואסור בתשמיש המיטה, די מצורע האט א מורא'דיגע חומרא אויף זיך, אז ער מוז צורייסן זיינע קליידער, ער מוז לאזן וואקסן זיינע הארן, ער איז אסור בתשמיש, זע איך אז די מצורע אז ער האט אסאך חומרות אין זיך. אויב אזוי, אז דו האסט א שאלה ווער האט א העכערע מדריגת טומאה איז די זב אדער די מצורע, אוודאי וועל איך דיר זאגן אז ס'איז די מצורע. פרעגט די גמרא איין מינוט, אדרבה, אפשר ניין, זב חמור, זאג אז מ... זב איז מער חמור'דיג ווי מצורע, און איך ריק ארויף זב פון מדריגה ב' צו מדריגה ג', פארוואס? שכן מטמא משכב ומושב, יעדע זאך וואס ער זיצט אויף דעם, יעדע זאך וואס ער ליגט אויף דעם, יעדע זאך וואס ער לענט זיך אן אויף דעם, אלעס וועט ווערן א אב הטומאה. און מטמא כלי חרס בהיסט, אז דו האסט למשל א שטעקן, און אויף איין זייט ליגט א כלי, און דו רירסט נאר דעם שטעקן פון איין זייט, וויבאלד די כלי רירט זיך מיט, אויב אזוי וועט די כלי אויך ווערן טמא אפילו האסט עס קיינמאל נישט אנגערירט. זעה איך אז די זב האט אין זיך אזא שטארקע טומאה. איז אויב אזוי אפשר דארפסטו רוקן, און זאגן אזוי, זב איז מדריגה ג', מצורע איז מדריגה ב', און נישט ווי אונז האמיר יעצט געוואלט זאגן פארקערט. ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא, די תורה זאגט אונז זב, די תורה וואלט אונז געקענט זאגן וכל זב, אזוי ווי עס איז געשטאנען פריער מען האט געהאט א שאלה מוז שטיין וכל, דא בעצם קען אויך שטיין כל צרוע וזב וכל טמא לנפש, פארוואס זאגט אונז די תורה ביי די זב וכל זב, וואס לייגסטו מיר צו מיטן וכל? נאר וואס זאגט די גמרא, וכל זב לרבות בעל קרי, וכל זב לייגט צו אז נישט נאר דער זב ער מוז ארויס גיין פון די מחנה, נאר עס איז דא נאך איינער וואס מוז ארויס גיין פון די מחנה, דאס איז א בעל קרי, א מענטש וואס קומט ארויס פון אים זרע, ער מוז אויך ארויס גיין, איז יעצט זאגט אונז די תורה, סיי דער בעל קרי, סיי דער זב, ביידע מוזן ארויס גיין פון די מחנות, איז יעצט, ומצורע חמור מבעל קרי, דאס איז פשוט אז מצורע איז מער חמור'דיג ווי א בעל קרי, ווייל בא מצורע, פרעגט די גמרא מאי חומריה, פארוואס זאגסטו אזוי? וועל איך דיר זאגן פשוט, כדאמרן אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט, אז ער האט, ער דארף לאזן וואקסן זיינע הארן, מוז צורייסן זיינע קליידער, איז אסור בתשמיש, און דו קענסט מיר נישט קומען זאגן אה, ער איז מטמא יעדע זאך במשכב ומושב, ווייל דאס איז נישט אמת, ער האלט נישט די זעלבע מדריגה די אב הטומאה אזוי ווי די זב, אויב אזוי קומט דאך אויס אז די זב מיטן בעל קרי זיי גייען צוזאמען. און איך קען דאך נישט זאגן אז די מצורע איז מער א העכערע, די מצורע מוז דאך זיין א העכערע מדריגת טומאה ווי די בעל קרי, ווייל די בעל קרי האט נישט אין זיך עפעס א חומרא פאר דערווייל, אויב אזוי מוז דאך זיין אז מצורע איז די שלב ג', זב מיט בעל קרי זיי זענען שלב ב'. פרעגט די גמרא ניין, אדרבה איך וועל דיך פרעגן אזוי, אפשר בעל קרי חמור, שכן מטמא במשהו ווי אזוי ווערט א בעל קרי בעל קרי? דאס ווען עס קומט ארויס פון אים זרע. יעצט ס'איז דא א חילוק צווישן בעל קרי מיט זב ווי רש"י זאגט אז די קאליר איז אביסל אנדערש. איז יעצט די שאלה איז אזוי, ווי אזוי ווערט איך טמא? ווי אזוי וועל איך ווערן א בעל קרי? דאס אפילו במשהו. אפילו עס קומט נאר אויס א משהו, גלייך וועסטו ווערן א בעל קרי. מה שאין כן לגבי מצורע, מוזטו האבן מער, איז מער חמור'דיג. דו מוזט האבן כחצי פול. איז פרעגט די גמרא, ווער זאגט דיך אז די מצורע איז א העכער מדריגה ווייל ער איז חמור'דיג? אפשר נישט, פארקערט אז דא זעהסטו לגבי די בעל קרי אז ער ווערט טמא גלייך אפילו במשהו, מה שאין כן די מצורע מוז האבן כחצי פול, מוז האבן מער ווי דאס, אויב אזוי זאג אפשר פארקערט ווידער און זאג מדריגת ב' איז מצורע, מדריגת ג' איז בעל קרי מיט זב. ענטפערט די גמרא, סבר לה כרבי נתן, האלט אזוי ווי רבי נתן, דתניא רבי נתן אומר משום רבי ישמעאל, זב צריך כחתימת פי האמה. אז א זב מוז האבן א העכערע מדריגה, ער מוז האבן מער ווי א מצורע, ער מוז האבן כחתימת פי האמה, אזויפיל צוצודעקן זיין פי האמה, קומט דאך אויס אז ער פארקערט, ער מוז האבן מער כדי צו ווערן טמא. אבער די גמרא לייגט שוין צו ולא הודו לו חכמים, חכמים האבן נישט מודה געווען, איז יעצט הגם רבי נתן רעדט נאר פון א זב, אבער ואיתקש ליה בעל קרי לזב, וויבאלד כ'קען צוזאמשטעלן די בעל קרי מיט א זב, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק זאת תורת הזב, האב איך דעם ווארט זב אשר תצא ממנו שכבת זרע, לייג איך זיי צוזאמען, וויבאלד כ'זע דאך אז זייער שיעור איז, נישט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט מיט א משהו, נאר וואס ס'איז מער ווי דאס, מער ווי אפילו די מצורע, אויב אזוי מוז איך זאגן, די מצורע ער איז די העכסטע מדריגה, ער האט די מערסטע חומרות אויף זיך, אזוי האט מען געזאגט שכן טעון פריעה, שכן טעון פרימה, ער איז אסור בתשמיש, ער וועט ווערן טמא אפילו מיט אסאך א קלענערע שיעור, אויב אזוי דו האסט א שאלה וועם צו לייגן אויף מדריגת ג', אוואדי מוז איך צולייגן די מצורע גייט אויפן דריטן פלאץ, און ער איז די העכסטע מדריגה פון טומאה אויב אזוי מוז ער ארויסגיין סיי פון מחנה שכינה, סיי פון מחנה לויה, און סיי פון מחנה ישראל, מה שאין כן דער זב, ער מוז נאר ארויסגיין נאר פון מחנה שכינה און נאר פון מחנה לויה. פרעגט די גמרא נאך, לאמיר דא צוענדיגן דעם פסוק, אין דעם פסוק שטייט וכל צרוע, פרעג איך דיך, אז דו האסט מיר יעצט גע'דרש'נט סיי וכל זב האסטו מיר גע'דרש'נט האסט מיר צוגעלייגט איינעם, סיי וכל טמא לנפש האסטו אויך גע'דרש'נט האסט אויך איינעם צוגעלייגט, פרעג איך דיך, וכל צרוע למה לי, פארוואס דארף די תורה זאגן כל צרוע, וואס העסטו דארטן צולייגן, וועם העסטו צולייגן צו מדריגה ג'? ענטפערט די גמרא, איידי דכתיב כל זב, כתיב נמי כל צרוע. ביסט גערעכט, כ'האב גארנישט וואס צו צולייגן פון דארטן. נאר איידי ס'שטייט וכל זב, שטייט אויך וכל טמא לנפש, האב איך אויך צוגעלייגט וכל צרוע. זאגט די גמרא ווייטער, רבי יהודה שפיר קאמר ר' שמעון. די גמרא גייט יעצט צוריק אויפן פריערדיגן עמוד. איז לאמיר זיך דערמאנען וואס מ'האט דא געהאט. אונז האבן געהאט א מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי שמעון, ווי אזוי טייטש איך אויס דעם פסוק? פון ווי ווייס איך אז ס'איז דא דריי פארשידענע מחנות? האבן געהאט אזוי. רבי יהודה האט געטייטשט אזוי, אין פסוק שטייט צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה, האב איך איין מאל די ווארט וישלחו מן המחנה. ס'שטייט ווייטער, אין די נעקסטן פסוק, מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה, האב איך נאכאמאל די ווארט מחוץ למחנה. שפעטער האב איך נאך א פסוק ביי מצורע, וואס שטייט דארטן בדד ישב מחוץ למחנה. מחוץ למחנה מושבו, זעה איך פון דארטן וויבאלד די תורה האט דריי מאל דריי פארשידענע וועגן צו זאגן דעם זעלבן זאך, און די תורה זאגט אויך די ווארט מחניהם, האט רבי יהודה געטייטשט, לערן איך פון דארטן אז ס'איז דא דריי פארשידענע מחנות. איז געקומען אויף דעם רבי שמעון, זאגט רבי שמעון ניין, איך דארף נישט האבן די פסוק אויף דעם, די תורה זאגט אונז שוין צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה, כל צרוע, איינס. כל זב, צוויי. שפעטער וכל טמא לנפש, דריי. זאגט ער, פארוואס זאל די תורה מיר מוזן אויסציילן יעדע זאך סעפערטלי, דעם צרוע, כל זב, וכל טמא לנפש, שרייב נאר טמא לנפש, ער מוז ארויסגיין, פארשטיי איך אז יעדע אנדערע מוז אויך ארויסגיין, זיי זענען דאך אלע מער חמור מער ווי דעם. וועגן דעם זאגט רבי שמעון, היות די תורה ברענגט יא ארויס יעדע איינס פאר זיך אליינס, לערן איך פון דעם אז יעדע איינער האט זיין אייגענע מחנה, האב איך דא א מחלוקת, פון ווי ווייס איך די ג' מחנות? איז עס וויבאלד די תורה נוצט דריי פארשידענע לשונות אזוי האט רבי יהודה געטייטשט, אדער ניין וויבאלד די תורה פארזאגט אונז ספעציעל צרוע, זב, און טמא לנפש, פון דארטן הגם איך וואלט עס געקענט אויסלערנען פון א קל וחומר, אבער למעשה די תורה זאגט עס יא, לערן איך ארויס ארויס פון דארטן. פרעגט די גמרא אזוי, ורבי יהודה, שפיר קאמר רבי שמעון, רבי שמעון האט דאך א מורא'דיגע טענה, רבי שמעון זאגט דאך זייער גוט, די תורה זאגט מיר שפעציעל, כל צרוע, וכל זב, וכל טמא לנפש, הגם ס'פעלט בכלל נישט אויס, איך קען עס דאך לערנען בקל וחומר, איז פארוואס מוזטו קומען רבי יהודה און זאגן ניין, דאס וויל איך נישט נוצן, נאר וואס די תורה זאגט וישלחו מן המחנה, די תורה זאגט אל מחוץ למחנה, די תורה זאגט בודד ישב מחוץ למחנה מושבו, ס'איז דריי פארשידענע לשונות, ווייס איך דריי פארשידענע מחנות, וואס איז שלעכט מיטן וועג וואס רבי שמעון האט עס געלערנט? ער זאגט דאך זייער גוט! ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה לכדתניא, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, יכול דחקו זבין ומצורעין, ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, וואס איז געווען אויב ס'איז געווען א יאר כלל ישראל געווען טמא, האבן מיר געזאגט אויפן פריערדיגן עמוד, מען ברענגט קרבן פסח, אפילו רוב כלל ישראל זענען טמא, זענען אלע געווען טמא לנפש, האט מען געברענגט קרבן פסח. און וואס איז יעצט? דא איז געווען איינער וואס איז געווען א מצורע, איינער וואס איז געווען א זב, ער האט זיך מיטגעכאפט, ער גייט אין עזרה, ער זעט כלל ישראל איז טמא, ער גייט מיט, ער גייט אויך שעכטן. יכול יהיו חייבין, קען זיין דו וואלסט באקומען כרת א גאנץ יאר אז דו גייסט אריין אז דו ביסט א זב, אז ביסט א מצורע, אוודאי באקומסטו כרת, עס קען זיין אויף אזא יאר וואס כלל ישראל איז ממילא טמא, אבער דו ביסט למעשה א מצורע, דו ביסט למעשה א זב, פאר דיר איז נישטא דעם היתר אז דו קענסט גיין ברענגען א קרבן פסח בטומאה, אפשר וואלט איך געמיינט אויף די יאר באקומסטו אויך כרת, אז דו האסט דיך מיטגעכאפט איז דאס נישט אנדערש ווי א נארמאלע יאר, אזוי ווי א נארמאלע יאר קומט זיך דיר כרת, די יאר באקומסטו אויך כרת. תלמוד לומר, זאגט די גמרא ניין, אין די פסוק שטייט וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, זאגט דער רבי יהודה, בשעה שטמאי מתים משתלחין, זאלסטו וויסן, נאר אין א יאר, וואס די טמאי מתים ווערן אוועק געשיקט, און מען זאגט זיי גייטס ארויס פון דא, עטס האטס גארנישט פארלוירן אין בית המקדש דו טארסט נישט אריין קומען דא, נאר דעמאלס זבין ומצורעין משתלחין, נאר אין אזא יאר פארשיק איך דעם מצורע און דעם זב, און איך זאג דו גייסט באקומען כרת אז דו גייסט יא אריין קומען. אבער אין טמאי מתים משתלחין, אין א יאר וואס די טמאי מתים ווערן נישט משתלח, פארוואס? ווייל כלל ישראל קומט אריין אין בית המקדש ברענגען דעם קרבן פסח אפילו בטומאה, ווייל רוב ציבור איז טמא, אין אזא יאר זאלסטו וויסן אין זבין ומצורעין משתלחין, איינער וואס איז געווען א זב, איינער וואס איז געווען מצורע, אוודאי דו טארסט נישט אריינקומען אין בית המקדש, דו טארסט נישט ברענגן קרבן פסח, פאר דיר איז נישט געזאגט געווארן דעם היתר, אזוי האט מען געזען די תורה זאגט נפש, דווקא ווען ס'איז פאר נפש טמא געווארן, דעמאלטס איז דא אזא זאך אז טומאה הותרה בציבור. אבער זאלסטו וויסן אז דו ביסט יא געקומען, און דו ביסט יא געווען א, ביסט געווען א מצורע, ביסט געווען א זב און דו ביסט געקומען מאכן דעם קרבן פסח, הגם ס'איז געווען באיסור, קיין כרת קען איך דיר נישט געבן. איז זאגט רבי יהודה, ווען די תורה זאגט מיר דריי פארשידענע לשונות, כל צרוע, וכל זב, וכל טמא לנפש, וויל די תורה מיר דאס אויסלערנען. אויב אזוי איז דאס נישט איבריג, אזוי ווי ר' שמעון וויל טענה'ן, מוז איך זאגן די תורה זאגט וישלחו מן המחנה, די תורה זאגט אל מחוץ למחנה, די תורה זאגט בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, דיר צו אויסלערנען אז ס'איז דא דריי פארשידענע פלעצער, איינער דארף גיין פון חוץ למחנה שכינה, איינער דארף ארויסגיין חוץ ממחנה לוויה, און איינער דארף ארויסגיין חוץ ממחנה פון ישראל. וועגן דעם זאגט רבי יהודה איך קען נישט לערנען אזוי ווי רבי שמעון האט געלערנט. אמר מר. זאגט מר. זב, האט מען געזאגט און בעצם די פסוק קען שטיין זב, עס וואלט נישט געדארפט שטיין כל זב, אזוי האט מען שוין פריער געזאגט, די כל זב בעצם איז איבריג, האט מען געזאגט אזוי, אז וואס לערן איך פון דעם לרבות בעל קרי, איינער וואס איז א בעל קרי, ס'איז ארויסגעקומען פון אים זרע, איז ער איז אויך איינער וואס דארף ארויסגיין און מעג נישט אריינקומען. זאגט די גמרא מסייע ליה לר' יוחנן, איך האב א שטיקל ראיה און דאס שטימט זייער גוט מיט ר' יוחנן, דאס וואס די גמרא זאגט דא אז ווען די תורה זאגט וכל זב ביסטו אויך איינער וואס מוז ארויסגיין פון די מחנות, און זב מיינט נישט נאר זב נאר זב מיינט בעל קרי אויכעט, דאס שטימט זייער גוט מיט ר' יוחנן. דאמר ר' יוחנן, ר' יוחנן זאגט, מחילות לא נתקדשו, סתם א זייטיגע פוינט וואס ער מאכט אז די טאנעלס אונטער די עזרה לא נתקדשו האט נישט די זעלבע קדושה ווי אויבן דארט אין די עזרה. נאך א זאך, ובעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות, די בעל קרי דארף איך אים פארשיקן חוץ לשני מחנות, חוץ פון די פון די מקום השכינה, נישט אין די עזרה מעג ער זיין, און נישט אויף הר הבית מעג ער זיין. זאגט די גמרא דאס שטימט זייער זייער גוט, אונז האבן דאך יעצט געזאגט ווען די תורה זאגט אונז וכל זב, דער זב האט מדריגה בית, זיין טומאה איז העכער ווי דער טמא מת, אבער נידריגער ווי דער מצורע, און פשט איז ער מוז ארויסגיין פון די מחנה שכינה און די מחנה לוויה, שטימט דאס זייער גוט מיט וואס ר' יוחנן האט געזאגט אז וכל זב מיינט נישט נאר וכל זב, נאר ווי די גמרא האט געזאגט וכל זב מיינט אויך צו זאגן בעל קרי, דאס איז טאקע וואס רבי יוחנן זאגט, נישט נאר די זב מוז ארויסגיין פונעם מחנה שכינה און די מחנה לוויה, נאר בעל קרי מוז אויכעט ארויסגיין. פרעגט די גמרא נאך איין קשיא, מיתיבי איך וועל פרעגן א קשיא פון א משנה, די משנה איז געשטאנען בעל קרי כמגע שרץ, די דין פונעם בעל קרי איז די זעלבע זאך ווי איינער וואס רירט אן א שרץ, אזוי ווי איינער וואס רירט אן א שרץ ווערט ער טמא, די זעלבע זאך איז עס מיט א בעל קרי אויכעט. אבער די גמרא וויל פארשטיין וואס וויל די משנה זאגן דא, זיי האבן די זעלבע דין און בעל קרי די זעלבע זאך ווי איינער וואס רירט אן א שרץ, מאי לאו לכאורה וואס וויל די משנה אונז זאגן, למחנותם, אז די זעלבע פלאץ ווי א בעל קרי ווי איינער וואס רירט אן א שרץ מוז ארויסגיין, האבן מיר געזאגט פון מחנה שכינה די זעלבע זאך א בעל קרי ער מוז אויך נאר ארויסגיין פון מחנה שכינה אבער מחנה לוויה קען ער יא בלייבן. פרעגט די גמרא, דאס איז דאך א סתירה מיט וואס מ'האט יעצט געזאגט, אונז האבן יעצט געזאגט אז בעל קרי האט די זעלבע דין ווי זב, און ער מוז ארויסגיין פון צוויי מחנות, און דא זאגט די משנה, בעל קרי האט די זעלבע דין ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ, וואס איינער וואס האט אנגערירט א שרץ מוז נאר ארויסגיין פון איין מחנה, פרעגט די גמרא, שטימט דאס דאך נישט. זאגט די גמרא לא, ניין, נישט דאס איז דער ריכטיגער פשט, ווען די משנה וויל מיר צוגלייכן די בעל קרי צו איינער וואס האט אנגערירט א שרץ לטומאתם, פאר זייער טומאה, אז וואס דער ווערט טמא, דער ווערט טמא, פרעגט די גמרא איין מינוט, לטימאותם? דאס איז וואס די משנה וויל מיר אויסלערנען דא? האי טומאת ערב כתיב ביה, והאי טומאת ערב כתיב ביה, סיי ביי די מענטש וואס האט אנגערירט א שרץ, סיי ביי די מענטש וואס איז טמא געווארן דא פון א מגע פון א שרץ, אדער דער וואס איז טמא געווארן דא ווייל ער האט אנגערירט פון א בעל קרי, אויף ביידע שטייט וטמא עד הערב. איז דאס וויל די משנה מיר קומען זאגן א זאך וואס שטייט קלאר אין די פסוק אז טומאתו איז עד הערב, ער גייט אין מקווה און איז זיך מטהר, אז דער בעל קרי קען גיין אין מקווה און זיך מטהר זיין, דאס גיי איך לערנען פון שרץ? איך האב א פסוק ביי שרץ, איך האב א פסוק ביי בעל קרי, און וואס מוזטו מיר זאגן, דאס וויל די משנה מיר אויסלערנען, א זאך וואס איך זעה פשוט אין די פסוקים? אלא לאו, נאר מוז דאך זיין, למחנותם, אז די משנה וויל אונז זאגן, בעל קרי האט א זעלבע דין ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ, אזוי ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ, מוז נאר ארויס גיין פון איין מחנה, מחנה שכינה, איז דאס די זעלבע זאך מיט דער וואס האט אנגערירט, ער איז א בעל קרי, מוז ארויס גיין נאר פון איין מחנה, איז ווייטער פרעג איך דיר, ווי אזוי האסטו מיר געקענט זאגן אז די בעל קרי האט די זעלבע דין ווי א זב, ווען דא זעה איך ניין ער האט די זעלבע דין ווי איינער וואס האט אנגערירט א שרץ. זאגט די גמרא לעולם לטומאתם אין אמת'ן אריין, אוודאי גייט עס אויפן טומאה, די תורה וויל דיר זאגן, די משנה וויל מיר זאגן, ווי אזוי טוט ער ווערן טמא? אבער נישט אויפן חלק ווי דו האסט מיר געזאגט, אז ווי אזוי בין איך זיך מטהר מיט דעם וואס איך גיי נישט בערב אין מקווה, און מיין טומאה איז נאר פאר איין טאג, נישט דאס וואס די משנה וויל מיר זאגן. וואס קא משמע לן די משנה וויל מיר זאגן, די בעל קרי כמגע שרץ, אז די בעל קרי האט אזוי דין ווי א מגע שרץ, מה מגע שרץ מטמא באונס, אף בעל קרי מטמא באונס. אזוי ווי איינער וואס רירט אן אויף א שרץ, אז דו האסט נישט געוואלט אנרירן, אבער למעשה האסטו אנגערירט וועסטו ווערן טמא, איז די זעלבע זאך אויך די בעל קרי, אפילו עס איז געווען באונס, נאך אלס זאלסטו וויסן טמא וועסטו ווערן. אבער לגבי מקום פון ווי דו דארפסט ארויסגיין, זאגט די גמרא אוודאי, די מחנות בלייבן פארשידן, די בעל קרי דארף ארויסגיין פון צוויי פלעצער, סיי פון די מחנה שכינה און אויך פון מחנה לוויה, מה שאין כן, דער וואס איז נאר טמא געווארן פון א שרץ, פון מקום שכינה מוז ער ארויסגיין, אבער פון מחנה לוויה אדער מחנה ישראל אוודאי מוז ער נישט ארויסגיין.